דאס איז דער פופצנטער שיעור פון הלכות נידה, אזוי ווי איך האב געזען ס'איז דא אסאך טעותים, מען קאלט אריין און ס'איז ממש א שרעק וואס גייט פאר, איז טוה איך אביסל פארברייטערן דעם דיבור פונעם פערצנטן שיעור אין הלכות נידה וואס דאס איז אויף קעסטל פֿינף הונדערט און פֿערצן, סאו פֿינף הונדערט און פֿופֿצן איז אביסל פארברייטערט פֿינף הונדערט און פֿערצן, און ס'איז אויך צוגעלייגט. אסאך וויכטיגע זאכן. כ'האב געוואלט נאכאמאל אביסל איבערחזר'ן פונעם פריעריגן שיעור, ווייל איך זעה ס'דא אזויפיל טעותים, איך באקום קאלס פון רבנים און פון איבעראל, פון פרויען, נשים צדקניות קאלן אפ, ס'ממש א שרעק וואס גייט פאר אויב מ'האלט אזוי הלכות נידה, זענען די קינדער חלילה בני הנידה. יעצט, איך גיי נאכאמאל אנהייבן, חמשה ימי טומאה און הפסק טהרה און שבעה נקיים. און איך גיי עס ארויסרעדן זייער באריכות, כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז מ'וועט עס מוזן אזוי באריכות טון, אבער זעהט אויס ההכרח לא יגונה, א זאך וואס איז א מאסט, דאס איז נישט קיין שאנדע, טוי זיך טועה אין אזאלעכע וויכטיגע זאכן, און ווארט נאך וואס ס'וועט זיין ווען מ'וועט צוקומען צו וסתות, ס'וועט זיין, לאמיר קודם יעצט גיין דעיס, ווייל ס'איז ממש נישט. סדרה האט ווען און וואס גייט פאר. יעצט איך גיי אנהייבן צו רעדן פון מוצאי שבת, כ'האב ענק שוין געזאגט, מוצאי שבת מיינט מען ווען דער שבת איז פאריבער, מ'איז אויפגעשטאנען שבת אינדערפרי, מ'האט געמאכט קידושא רבה, מ'האט געגעסן טשולענט, מ'האט זיך געלייגט אביסל שלאפן, און ס'קומט שוין צייט פאר מנחה, מ'גייט שוין אין שול זאגן ואני תפלתי לך השם עת רצון, ווייל דאס איז רעוא דרעוין, יוסף משה און דוד זענען אוועק. ביי שלש סעודות, נאכדעם קומט יעצט ס'ווערט מוצאי שבת, אבער איך וויל נישט זאגן דאס ווארט יעצט מוצאי שבת ווייל ס'ווערט נישט מוצאי שבת יעצט דא, זאלט עטס פארשטיין פארוואס. ס'דא זמנים וואס דאס האט צו טון מיט שבת און מוצאי שבת, ס'דא זמנים וואס האט צו טון מיט הלכות נידה און וסתות, יעצט די זמן פאר שבת און מוצאי שבת האט צו טון מיט צאת הכוכבים ווען די שטערן גייען ארויס.

פיין, אבער דאס נאר לגבי שבת. יעצט, וואס געשעט איז, אום שבת, בערך, יעדער לויט זיין שיטה, די גאון מיטן רבינו תם, א שטיק צייט פריער, איז דא וואס דאס הייסט סאן סעט. דאס האט גארנישט מיט צאת הכוכבים. סאן סעט מיינט די זון גייט אראפ און ס'ווערט. אויס טאג פאר אלע זאכן וואס האט צו טון מיטן טאג, און נאכדעם קומט א זאך וואס דאס הייסט צאת הכוכבים, דעמאלטס איז שוין ליל גמור, דעמאלטס איז שוין די נאכט אויכעט דא, עס שטייט ויהי ערב ויהי בוקר, איז צווישן די נאכט און צווישן דעם טאג איז דא א בין השמשות, און ס'איז דא זאכן וואס דאס האט צו טון מיט. צו געוויסע איסורים, און ס'איז דא זאכן לגבי נידה און וועסתות וואס האט צו טון ווען דער טאג גייט פאריבער דעמאלטס לאזט זיך אויס דער טאג. יעצט לאמיר אנהייבן ווען א פרוי זעט בלוט, א ראיה אדער א כתם. שבת נאכמיטאג. דא אסאך מענטשן וואס האבן אנדערע טערמינאלעדזשיס, אסאך רופן פרייטאג ביינאכט שבת ביינאכט, ס'דאך שבת ביינאכט, און אסאך רופן מוצאי שבת שבת ביינאכט שפייסטענאכטס. איך וועל נישט אריינגיין אין דעי טערמינאלעדזשיס ווייל מ'וועט מיר אין ערגעץ נישט אנקומען. כ'קען נישט יעדנס וועג וויאזוי מ'רופט עס, סאו איך גיי עס רופן שבת נאכמיטאג פאר נאכטס. יעצט אויב א פרוי האט געזעהן שבת נאכמיטאג פאר נאכטס, וואס ס'איז נאך פאר שקיעת החמה, איז אנדערש ווי א פרוי וואס זי זעהט א סעקונדע נאך די שקיעה, כאטשיג ס'איז ממש אין די זעלבע צייט. ס'איז צוויי אנדערע ראיות. יעצט גיי איך רעדן פון די פרוי וואס האט געזעהן נאך סאנסעט, שבת נאכמיטאג פאר נאכטס, אבער ס'איז געווען נאך סאנסעט, און וועגן דעם דארף א פרוי אויכעט האבן א לוח מיט סאן סעט צו וויסן פונקטליך ווען ס'איז סאן סעט, ס'איז נאך נישט אויס שבת. הגם לגבי איסורי שבת איז דאס נישט מעלה ומוריד. די שבת בלייבט ווייטער ביז אדער די גאונים אדער די רבינו תם, וואס דאס האט מיט די צאת הכוכבים. אבער לגבי הלכות טהרה, הלכות נידה, און שטעל דיר פאר ס'נאך אינמיטן שבת, מוז זי געבן א שטעל אפ אלעס, און זי מוז געבן א קוק, אוי ס'קומט סאנסעט, און כ'האב באקומען די ראיה, מוז איך פונקטליך וויסן וויפיל אזייגער דאס איז געווען. יעצט גיימיר רעכענען אזוי, אויב ס'איז געווען שבת. פארנאכטס ווען ס'גייט שוין ארויס דער שבת, ס'גייט צו מוצאי שבת, און זי האט געזען איר ראיה נאך סאן סעט, ס'איז נאך שבת ביז צאת הכוכבים, אבער אין דעם שטיקל צייט וואס דאס ווענדט זיך לויט די גאונים צו לויטן רבינו תם וויפיל דאס איז, דעמאלטס האט זי געזען איר ראיה. הייסט די ראיה א ראיה פון מוצאי שבת. הגם לגבי שבת איז עס נאך שבת, אבער אונז וועמיר דאס אנרופן מוצאי שבת. שבת. ווייל לגבי שבעה נקיים מיט וועסתות איז דאס מוצאי שבת. שוין, יעצט לאמיר אונז רעדן אזוי, איך האב ענק שוין געזאגט אז אונז האמער פאר יעדן טאג צוויי נעמען, ס'שטייט ויהי ערב ויהי בוקר, קודם ווערט ביינאכט נאכדעם בייטאג. יעצט, די נאכט הייסט מוצאי שבת און דער טאג הייסט זונטאג אינדערפרי. במילא לאמיר רעכענען דעם טאג מוצאי שבת און זונטאג פאר איין טאג. ביז ווען רעכנט מען דעם זונטאג פארן טאג זונטאג? אויכעט ביז שקיעת החמה. דאס מיינט אז פון שקיעת החמה פון שבת ווען ס'איז שוין געווארן באלד מוצאי שבת ביז שקיעת החמה זונטאג ווען ס'ווערט שוין זונטאג ביינאכט דאס הייסט איין טאג ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד און אזוי גייען אלע טעג פון שקיעת החמה זונטאג אין אמת'ן איז עס פארנאכטס ווייל ס'איז נאך באמת נישט קיין נאכט. פאר אנדערע הלכות, אבער פאר נדות און וועסטעס איז עס שוין ביינאכט, סאו ס'איז ביז זונטאג ביינאכט איז נאכאמאל פון מוצאי שבת, נישט די זמן פון מוצאי שבת, נאר די זמן פון די שקיעה, ביז זונטאג פארנאכטס די זמן פון די שקיעה, דאס איז איין טאג, און אזוי איז אויכעט אלע אנדערע טעג, איך וויל עס דורכגיין ווייל איך זעה עס איז דא אזויפיל טעותים און איך וויל עס מאכן שטייט.

יעצט צו חמישה ימי טומאה האט קיין שום שייכות נישט זיבן טעג ווייל ס'איז נאר פינף טעג אבער כ'האב געמאכט קודם אז מ'זאל וויסן וויאזוי די טעג ארבעטן ווייל לגבי שבעה נקיים דארף זיין זיבן טעג יעצט שבת ביינאכט איז דא די שקיעה וואס דעמאלטס איז נאך נישט מוצאי שבת און ס'איז דא צאת הכוכבים יעצט אויב א פרוי זעהט שבת ביינאכט. שבת. נאך די שקיעה, דאס מיינט נאך סאנסעט, לגבי שבת איז נאך געהעריג שבת ביז נאך צאת הכוכבים, אבער לגבי הלכות נידה איז שוין א נייער טאג, סאו אויב א פרוי זעהט שבת ביינאכט נאך די שקיעה, אדער זי זעהט עני טיים ביינאכט אדער עני טיים דעם נעקסטן טאג וואס דאס איז זונטאג בייטאג ביז פארנאכטס פאר די שקיעה, דעמאלטס הייסט די ראיה א ראיה פון שבת ביינאכט און זונטאג בייטאג, דעמאלטס ציילט זי אזוי, שבת ביינאכט און זונטאג בייטאג איז דער ערשטער טאג פון די פינף

דאנערשטאג, בערך צווישן פֿופֿצן מינוט ביז א האלבע שעה פאר די שקיעה, מאכט זי א הפסק טהרה, וואס מען וועט נאכאמאל איבערחזרן דעם נעקסטן שיעור אם ירצה השם, וואס זענען די זאכן וואס ס'פארלאנגט זיך צו הפסק טהרה. יעצט, אויב א פרוי האט אנגעהויבן צו זען זונטאג ביינאכט נאך די שקיעה, אדער זי האט געזען מאנטאג איבערן טאג ביז צו די שקיעה, דעמאלטס איז זונטאג ביינאכט און מאנטאג איר ערשטער טאג. מאנטאג ביינאכט און דינסטאג איז דער צווייטער טאג, דינסטאג ביינאכט און מיטוואך איז דער דריטער טאג, מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג איז דער פערדער טאג, און דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג איז דער פיפטער טאג. אויב זי האט געזען מאנטאג ביינאכט נאך די שקיעה, אדער דינסטאג בייטאג, ביז צו די שקיעה איז מאנטאג ביינאכט און דינסטאג איר ערשטער טאג, דינסטאג ביינאכט און מיטוואך דער צווייטער טאג, מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג דער דריטער טאג, דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג איז דער פערדער טאג, פרייטאג ביינאכט און שבת איז דער פיפטער טאג. אויב זי האט געזען דינסטאג ביינאכט נאך די שקיעה אדער. מיטוואך א גאנצן טאג ביז צו די שקיעה, איז דינסטאג ביינאכט און מיטוואך דער ערשטער טאג, מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג דער צווייטער טאג, דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג איז דער דריטער טאג, פרייטאג ביינאכט און שבת איז דער פערדער טאג, שבת ביינאכט און זונטאג איז דער פיפטער טאג. יעצט אויב זי האט געזען

בייטאג ביז צו דער שקיעה, דעמאלטס איז דאנערשטאג ביינאכט און פרייטאג בייטאג דער ערשטער טאג, פרייטאג ביינאכט און שבת בייטאג איז דער צווייטער טאג, שבת ביינאכט און זונטאג בייטאג איז דער דריטער טאג, זונטאג ביינאכט און מאנטאג בייטאג ביז צו דער שקיעה איז דער פערדער טאג, און מאנטאג ביינאכט און דינסטאג בייטאג איז דער פיפטער טאג. יעצט אויב זי האט געזען פרייטאג ביינאכט נאך די שקיעה, אדער שבת בייטאג, דעמאלטס איז פרייטאג ביינאכט און שבת בייטאג דער ערשטער טאג, שבת ביינאכט און זונטאג בייטאג איז דער צווייטער טאג, זונטאג ביינאכט און מאנטאג בייטאג איז דער דריטער טאג, מאנטאג ביינאכט און דינסטאג בייטאג איז דער פערדער טאג, און. דינסטאג ביינאכט און מיטוואך בייטאג איז דער פיפטער טאג, איז מיטוואך פארנאכטס פאר די שקיעה מאכט זי א הפסק טהרה. און ס'איז זייער גוט אייביג צו פארשרייבן יעדע זאך, ס'איז שוין היינט דא פראפעשענעל לוחות ספעשל פאר דעם, מען געט עס אין די מקוואות, ס'איז דא אויפן אינטערנעט, ס'איז דא א סייט וואו מען קען ארויפגיין און אריינקלאפן אלעס, דער חכמת אדם ברענגט. לגבי וועסטעס אז ער האט אלץ פארשריבן און ברוך השם לא אונה לי כל און, ס'איז אים קיינמאל נישט געשעהן קיין אומגליק, יעצט וועסטעס איז א מחלוקת צו ס'איז א דאורייתא צו א דרבנן, ס'איז דא די באקאנטע שיטה נודע ביהודה סמוך לוועסט איז א דאורייתא אפילו וועסטעס איז דרבנן, כ'וויל נישט אריינגיין אין דעם, חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים זענען זיכער דאורייתא'ס און מ'דארף אלעס פארשרייבן. כ'דענק ווי כ'האב ארויסגעגעבן מיין קאמפיוטער אויף וועסטעס, האבן די מקווה אידענעס געזאגט, כ'האב עס געגעבן אין אסאך מקווה'ס, האבן זיי געזאגט אז אויפן עוורידזש שיקן זיי אהיים צוויי אדער דרײַ פרויען יעדן טאג, ווייל זיי זענען דארט אביסעלע צו פרי. נישט אלץ וועסטעס, נאר זיי האבן נישט געציילט געהעריג חמשה ימי טומאה מיט שבעה נקיים. כ'האב אויך געוואלט מאכן אויפמערקזאם אז ס'דא שיטות ביי די ספרדים אז מ'ציילט נאר אדער פיר טאג, נישט קיין פינף, ווייל דאס איז נאר דער רמ"א וואס איז מחמיר, הגם דער גרעסטער פוסק פון די ספרדים אין די לעצטע דורות איז געווען הרב עובדיה יוסף ער ברענגט צו דעם רמא און ער זאגט אז מען זאל זיך יא אזוי נוהג זיין, עס איז אויכעט געווען אין געוויסע מנהגים אין תימן'ער, די יעמענייט אידן מיט אנדערע וואס זיי האבן געהאלטן זיבן טאג, סאו בקיצור די אלע זאכן דארף. יעדע ספרדישע פרעגן גיין איר מורה הוראה, אבער ביי די אשכנזים איז אזוי ווי כ'האב געזאגט, אזוי איז עס. און נאכדעם פארשטייט זיך קומט זיך די הפסק טהרה וואס דאס איז בערך א האלבע שעה פאר די שקיעה איז עס גוט צו מאכן ווייל טאמער איז דא א פראבלעם קען מען זיך נאכאמאל אויסוואשן און מען קען נאכאמאל מאכן הפסק טהרה, אבער ס'ווערט שוין נאך די שקיעה, האב איך ענק שוין געזאגט איז שוין ליל גמור, אפילו ס'איז דא וואס זענען מתיר מיט זאכן דאס איז שוין אלץ היתרים. איז למעשה דאס איז וואס מ'דארף זייער וואטשן. יעצט ווען ז'האט שוין געציילט די חמישה ימי טומאה, האט מען דאך געשמועסט אז פארנאכטס, פאר סאן סעט, דאס מיינט שקיעת החמה, ענדיגט זיך איר טאג, סיי דער ערשטער, סיי דער צווייטער, סיי דער דריטער, סיי דער פערטער, סיי דער פיפטער. ביים פיפטן טאג פאר די שקיעה, ס'כדאי צו מאכן צען מינוט אדער פופצען מינוט פאר די שקיעה מאכט מען וואס דאס הייסט א הפסק טהרה, פארוואס ס'כדאי אז מ'זאל עס מאכן אביסל פריער, ווייל טאמער ס'געלונגט נישט און ס'נאך ווייטער פאר די שקיעה קען מען עס טרייען נאכאמאל. טרייען וואס? כ'וועל אייך יעצט מסביר זיין. די ערשטע זאך איז, ווען א פרוי וויל מאכן א הפסק טהרה, איז זייער גלייך אז זאל זיך אפוואשן דעם גאנצן גוף, מיט אנדערע ווערטער, זאל נעמען א געהעריגן שאוער, און זאל וויסן אז ס'איז נישט אנשטעקיג אין ערגעץ קיין בלוט פון די צייט וואס זי האט געזען דם. אזוי דער לשון פון דעם צמח צדק. אין פסקי דינים און אויכעט אין ערוך השלחן סיעף ק ב, און אזוי שטייט אויך אין סדרי טהרה סיעף קטן י ג, ער ברענגט עס בשם מעדני מלך אז לכתחילה דארף מען זיך אפוואשן דעם גאנצן גוף, יעצט דער רמ א אין סימן קוף צדיק ו סיעף ג זאגט, ומנהג כשר הוא ס'איז א זייער א גוטער מנהג.

וכן נוהגין, און אזוי איז מען זיך נוהג, ואין לשנות, און מען זאל נישט משנה זיין. יעצט ס'שטייט דארט דער מנהג העולם איז שרוחצת כל גופה, אז זי וואשט זיך אפ דעם גאנצן גוף, און נאכדעם זאגט דער רמ א ומנהג כשר הוא, ס'איז א רעכטיגער מנהג, כשהיא פוסקת בטהרה שתרחץ, אז זי זאל זיך אפוואשן ולובשת לבנים. זאגט אבער דער רמ א, אז טאמער זי האט נישט אפגעוואשן נאר פניה של מטה, אונטן, איז אויך גענוג.

ווייסע וועש. ווייל זי איז פוסק בטהרה, יכולה לרחוץ מעט, קען זיך אביסל דארט ארומוואשן, ווייל ס'הייסט נישט רחיצה של תענוג, נאר ס'איז א רחיצה של מצוה, זאגט ער דעם לשון, זי קען זיך לרחוץ מעט כדרכה בשאר שנה, אזוי ווי זי טוט א גאנץ יאר.

אז מען דארף זיך נישט אינגאנצן אפוואשן נאר ס'איז גענוג אז מען וואשט זיך ארום אונטן דארטן ווי ס'איז דא א חשש אז אפשר איז נאך דא אביסל בלוט אנשטעקיג, שטייט קלאר ארויס אז מען דארף נישט אפוואשן דעם גאנצן גוף. יעצט אויכעט אין שלחן ערוך יורה דעה, הלכות אבילות, סימן שין פ א, סעיף ה, דארטן רעדט מען צו א אישה נידה וואס זי דארף פוסק בטהרה זיין וויאזוי זי זאל טון וועגן זיך אפוואשן, שטייט גארנישט אז מען דארף זיך אפוואשן דעם גאנצן גוף. יעצט, אין חכמת אדם כלל ק י ז, דין ח, שרייבט ער דארט אזוי, וויאזוי א פרוי מאכט א הפסק טהרה, זאגט ער, תרחץ, זאל אפוואשן ירכותיה, אירע דיכטן, און פשיטא אז אותו מקום דארף מען אויכעט אפוואשן. אבער איך זאג גארנישט אז מ'דארף זיך אפוואשן דעם גאנצן גוף. יעצט אין ערוך השולחן יורה דעה סימן קצ ו, סעיף כ ב, שרייבט ער שתרחץ גופה יפה יפה, זאל אפוואשן דעם גוף גוט, ובפרט פניה של מטה. יעצט איז דא א ספר וואס הייסט משאת בנימין, עס ווערט צוגעברענגט אין שך. אין הלכות נדה אין סימן קצ ט, און אין טורי זהב אין יורה דעה סימן שפ א, סעיף קטן ב, און אין שך סעיף קטן ג, שרייבט אין ספר משאת בנימין אז נאר אין תשעה באב אדער יום כיפור אדער ווען ס'איז זמן אבילות רחמנא לצלן דעמאלטס זאל זי אפוואשן נאר אביסל פון איר גוף, זעהט אויס פון דעם אז א גאנץ יאר דארף מען זיך אפוואשן דעם גאנצן. און אזוי שטייט קלאר אין שך, אין סימן קוף צדיק ט', אין סעיף קטן י ב, און אין בן איש חי אין פרשת צו זאגט ער אויך אזוי. ברענגט צו דען דעם בן איש חי אז די ספרדים זאלן וויסן אז פאר זיי איז דאס אויך געזאגט געווארן. יעצט ס'דא פרויען וואס זענען פונקט ביי די ארבעט דעמאלטס ווען זיי דארפן מאכן די הפסק טהרה ווען ס'איז פאר סאנסעט, די קענען זיך פארלאזן אז זיי וואשן זיך גוט ארום און זענען יוצא מיט דעם די הלכה. יעצט צו מען דארף האבן ווארעם וואסער זיך ארום צו וואשן אדער זיך אינגאנצן אפוואשן, צו ס'גוט מיט קאלט וואסער אויך, איז דער רשבא אין תורת הבית הקצר אין בית ז שער ה שרייבט לעולם ילמד אדם את ביתו, א מענטש זאל אויסלערנען אין שטוב, שתהא מכבדת אז זאל אויסקלינען בית התורף דארטן דעם אותו מקום יפה גוט ורוחצת במים חמין און זאל זיך אפוואשן מיט ווארעם וואסער כדי שלא תבוא לידי ספיקות הללו ס'זאל נישט קומען צו קיין ספיקות ווייל אמאל קאלט וואסער נעמט נישט אזוי גוט אראפ די שמוץ וכדומה יעצט ס'דא א תשובה אין מהרי אסאד דאס איז אין חושן משפט סימן רסט. שרייבט ער אזוי, ועל דבר האישה, און וועגן די זאך פון די פרוי אשר כשפסקה בטהרה, און וואס זי האט פוסק געווען בטהרה בבדיקה כהוגן, ולבשה לבנים, זי האט אנגעטון ווייסע וועש, ועדיין יש לה חתיכות צרורות דם, זי האט נאך שטיקער פון פארגליווערט בלוט, דם יבש, ס'איז טרוקן, כרוך בשערות, ס'איז ארומגעוויקלט אין די האר. וואס זי האט בפניה של מטה דארט אונטן באותו מקום, פשיטא מילתא ס'איז א זיכערע זאך שהיא צריכה לרחוץ בחמין, אז זי מוז זיך אפוואשן מיט ווארעמס או בצונן, און לשפשף היטב בידה באותו מקום, און זאל גוט ארומרייבן באותו מקום מיט איר הענט להסיר כל הלכלוך אז די גאנצע שמוץ זאל אפגעטון ווערן מתוך השערות, שעל ידי המים חמים נתרכך הדם היבש, דורך ווארעם וואסער ווערט אויפגעלאזט, ס'ווערט ווייעך די טרוקענע בלוט, יפה יפה, ס'ווערט גוט אויפגעלאזט, וזולת זה לא מיקרי ז' ימי נקיים. אן אט דעם הייסט עס נישט קיין זיבן ריינע טעג. ס'איז א מורא'דיגע זאך, אונז ווייס מיר אז ז' נקיים מיינט אז ס'זאל נישט רינען פון איר בלוט, אבער דער מהר"י אסאד זאגט אז זי מוז פשוט זיין ריין אויכעט, זי מוז זיין זויבער אן קיין בלוט. למעשה איז זייער גוט דעמאלטס אז מען זאל זיך טאקע באדן אדער וואשן דווקא מיט ווארעם וואסער. יעצט אין סדרי טהרה אין סעיף קטן י"ג ווערט געברענגט אז ופשוט און ס'איז פשוט דיכולה לרחוץ פנים של מטה עם מי רגליים זי קען אפוואשן דארטן די אותו מקום די וואדזשיינע מיט מי רגליים מיט איר אייגענע קטנים כשהיא דחוקה ואין לה שאר מים כלל. ווען ס'איז א דוחק, למשל איינער ארבעט אין א פעקטערי און ס'איז נישט דא קיין געהעריג וואסער, אדער זיי פארן אויף א ראוד און ס'ווערט שוין די שקיעה, איז קען זי זיך אפוואשן מיט איר אייגענע מי רגליים. זאגט ער וכן שמעתי שנהגו כן, כ'האב געהערט אז ס'איז דא פרויען וואס זענען זיך אזוי נוהג, ווייל אינדערהיים איז דאך געווען ווארעם וואסער א גאנצע זאך און קאלט וואסער איז אויך געווען זייער שווער צו באקומען. יעצט, כ'האב ענק פריער געזאגט וועגן דעם ש"ך אין סעיף קטן ז', וואס ער ברענגט צו א ספר משאת בנימין, ברענגט ער דארטן אז חמין שהוחמו ביום טוב, ווארעם וואסער וואס מען האט אנגעווארעמט אום יום טוב, אסור לרחוץ שאר איברים, טאר מען נישט אפוואשן די אנדערע אברים חוץ מפניו ידיו ורגליו, זאגט ער דארטן אז וועגן רחיצה צו מאכן א הפסק טהרה, איז סיי שבת און סיי יום טוב, תשעה באב, סיי יום כיפור, קען זי אנטוהן זויבערע קליידער, און זאל אויך איבערציען דאס בעט אזוי ווי זי טוט א גאנץ יאר, אבער ביי די רחיצה דארף זיין אביסל אנדערש, זי זאל זיך נישט אפוואשן נאר באותו מקום, און אויכעט צווישן די דיכטן אביסל, סיי מיט ווארעם וואסער און סיי מיט קאלט וואסער. דאס רעדט זיך יום כיפור, תשעה באב, אדער אבילות. וואס איז אדער מיט שבת און מיט יום טוב? שבת און יום טוב זאגט ער אזוי, מיט צונן מעג מען אפילו כל גופה, דאס אויך נאר ווייל ס'איז א מצוה, ווייל מ'האט גוזר געווען מעיקר טאר מען און טאר מען נישט כל גופה אויך נישט אפילו מיט קאלט וואסער, אבער וויבאלד ס'איז א מצוה מעג מען כל גופה. ובחמין איז דווקא באותו מקום ובין ירכותיה. און אויכעט. דווקא בחמין שהוחמו מערב שבת ומערב יום טוב. יעצט אז מען האט א טיי קעסל איז דארט איז דא גענוג ווארעם וואסער איז קען מען אראפנעמען אביסל מען זאל זיך ארומוואשן. יעצט אין די סוגיא פון חמין שהוחמו מערב שבת איז אויכעט איינע פון די. פארפלאנטערסטע סוגיות וואס ס'איז דא. אויב אונז זאל מיר אננעמען חמין שהוחמו מערב שבת מעג מען און חמין שהוחמו בשבת טאר מען נישט, איז דא א גאנצע שאלה וויאזוי מעג מען גיין אין מקווה, אפילו די זאגן מען מעג אלץ תוספת קדושה, אבער אפשר איז דאס נאר געזאגט געווארן ביי חמין שהוחמו מערב שבת. איך ווייס ווען איך האב געהאלפן מאכן, דיזיינען, די מקווה פאר תולדות אהרן, זיי האבן יעצט א שיינע תלמוד תורה מאה שערים, ס'דא אכט מקווה'ס דארטן, איז די גאנצע פראבלעם וואס זיי האבן געהאט וויאזוי מ'מאכט אז ס'זאל זיין שבת אינדערפרי א ווארעמע מקווה, האב זיי געגעבן אן עצה, מאך א מקווה על גבי מקווה, מאך אונטן א שיינע גרויסע מקווה, אויף דעם בוי ארויף די אויבערשטע מקווה, אנהייצן וועט מען די מקווה פון אונטן ערב שבת זייער הייס, און פון דארטן וועט עס געבן א קום ארויף. מיט א שבת זייגער, און ממילא איז עס נישט חמין שהוחמו בשבת. למעשה אבער רוב מקווה'ס וואס איך קען, מאכט מען אז ס'זאל זיין חמין שהוחמו בשבת, ווייל ס'איז דא א לעקטער, אזא היטער, וואס דאס ווארעמט עס אן אום שבת. יעצט אויף דעם איז אויך שוין דא שיטות, צו דאס הייסט חמין שהוחמו בשבת צו נישט, ווייל ס'גייט אויטאמאטיש. מען קען פרעגן וואס איז דאס אנדערש ווען ס'פאמפט ארויף די וואסער פון די אונטערשטע מקוה ווי ס'איז הייס אויף אויבן און נאכדעם אז מ'טוט עס אנווארעמען זייער הייס ערב שבת איז עס מים שהיד סולדת בו וואס ס'איז נישט אזוי גלאטיג, כ'האב שוין גערעדט דערפון אמאל א לאנגן שיעור און א רב האט מיך אנגעקאלט אויב ס'איז נישט גלאטיג נו וויאזוי מאכט מען אונז מקווה'ס אזוי הייס זאג איך ביי פרוי מקווה'ס געבט מען אבאכט אז ס'זאל נישט זיין יד סולדת יעדער לויט וועלעכע שיטה ער האלט צו יד סולדת מ'געבט זייער אבאכט אויף דעם. כ'בין געווען אמאל אין ירושלים, כ'האב איבערגעקערט די גאנצע רבנות, ווייל זיי האבן קיטור, קיטור הייסט דאמפ, און זיי הייצן אן די מקווה ס'זאל זיין זייער זייער הייס, אז ביז פרייטאג צונאכטס זאלן די פרויען האבן א פיינע איינגענעמע מקווה, האב איך זיי געזאגט וואס טוט עטס מיט די סוגיא פון מים שהיד סולדת בו, עס איז בטל מתורת מים, אזוי זאגט רש"י מסכת חולין דף ק"ו עמוד ב', און די משנה ברורה ברענגט עס צו א מחלוקת אין די הלכה לגבי זיך צו וואשן פאר. ברויט, און אנדערע אחרונים ברענגען עס צו אז ביי מקווה איז עס א דאורייתא דארף מען אבאכט געבן אויף דעם, איז די חמין שהוחמו מערב שבת איז א סוגיא פאר זיך, כ'האב געמאכט די גרויסע מקווה'ס אין אומאן, האב איך געמאכט א הייסע מיט א ווארעמע מיט דריי קאלטע, ס'איז פינף מקווה'ס, כ'פלעג שטיין און וואטשן ווייל כ'האב געוואלט זען וועלעכס דער עולם נוצט, איך זאל וויסן, ווייסט. לשנה הבאה וויאזוי צו מאכן מיט אלעם ווי הייס ס'זאל זיין, כ'האב נישט געזען איין מענטש וואס ער זאל אריין גיין אין די ווארעמע מקווה אפילו אין די לויליכע מקווה ווייל זיי האבן חושש געווען אויף חמין שהוחמו מערב שבת. יעצט איז דא אבער נאך א וויכטיגע זאך וואס דער ש"ך זאגט מען דארף זייער אבאכט געבן פון איסור סחיטה, אז וואס? אז מ'זאל זיך נישט אפוואשן מיט א קלייד נאר מיט די הענט. און אזוי שרייבט אויך די משנה ברורה אין הלכות שבת אין סימן שכ"ו, סעיף קטן ו', און זאגט ער אזוי, ואישה שלובשת לבנים בשבת, א פרוי וואס זי טוט אן ווייסע וועש אום שבת אדער אין יום טוב מותרת לרחוץ במקומות המטונפים, מעג זי זיך אפוואשן אין די מקומות המטונפים בחמין שהוחמו מערב שבת ויום טוב, מעג זי זיך אפוואשן מיט חמין וואס מען האט אנגעווארעמט ערב שבת און יום טוב. רק שתזהר, זי דארף געווארנט זיין, לרחוץ זאל זיך אפוואשן בידיה מיט אירע הענט ולא בבגד און נישט מיט א קלייד כדי שלא תבוא לידי סחיטה, די לשון פונעם משנה ברורה, אבער דער משנה ברורה איז אין הלכות שבת אין סימן שכ"ו, יעצט אויך דא אין משנה ברורה אין הלכות יום כיפורים סימן תרי"ג סעיף קטן ל"א זאגט ער דעם לשון, ואישה שלובשת לבנים ביום כיפור, א פרוי וואס זי טוט אן לבנים אום יום. כיפור מותרת לרחוץ מעט בין ירכותיה, מעג זיך אביסל ארומוואשן ביי די דיכטן, ולא תרחץ בבגד, זאל זיך נישט וואשן מיט א קלייד, כי אם ביד נאר מיט די הענט, שלא תבוא לידי סחיטה. יעצט איז דא פרויען וואס זיי קענען זיך נישט אזוי גוט ארומוואשן מיט די הענט, און האט די פראבלעם מיט דער בגד, איז דא א גאנצע אריכות אז דאס הייסט דרך לכלוך, דעם זאל מען פרעגן א מורה הוראה וויאזוי דער מורה הוראה וועט פאר איר פסק'ענען, ווייל ס'איז דא אין שלחן ערוך הרב און אנדערע ווערט געברענגט אז מען מאכט דעם בגד שמיציג הייסט עס דרך לכלוך, נאר טאמער זי נעמט עס מיט א בגד זאל זי אבאכט געבן אז זאל נישט צוקומען צו קיין סחיטה. סטייטש זאל נישט מאכן זייער נאס דעם בגד און זאל דארטן מיט די הענט ווישן, נאר זאל נעמען דעם אנדערן חלק פונעם האנטוך און דארט זאל זי ווישן אז ס'זאל נישט ארויסקומען א פראבלעם פון סחיטה. יעצט אויב זי האט נישט קיין מים חמים מעג זי אפילו בצונן, ווייל אין סימן קצ"ט אין סעיף קטן י"ב שרייבט דער ש"ך אז בצונן איז מותר כל גופה, נאר פארוואס ברויך מען אונז אז ס'זאל זיין מים חמים צווישן די דיך כדי זאל זיך קענען גוט גוט אויסרייניגן? יעצט דארטן ווי ס'איז נישט דא קיין וואסער וואס איז ווארעם פון ערב שבת וואשט זי זיך מיט קאלט. יעצט יום טוב זאגט דער ש"ך אין סימן קצ"ט סעיף קטן י"ב אז זיך צו וואשן אין יום טוב איז אויכעט משמע דווקא חמין שהוחמו מערב יום טוב. יעצט דער ביאור הלכה אין שולחן ערוך אורח חיים אין סימן תקי"א, דיבור המתחיל אבל לא כל גופו, און אויכעט אינמיטן ברענגט ער דארטן א מחלוקת צו מען מעג אנווארעמען יום טוב וואסער צו נישט, ס'הייסט סתם אזוי אויף צו טרינקען מעג מען, ער רעדט דארטן אויף צו מאכן א הפסק טהרה און זיך ארום וואשן. יעצט, אין ספר מטה אפרים אין סימן תרכ"ה סעיף ט"ו, זאגט ער אזוי, אישה שהגיע זמן לבישת לבנים ביום טוב, פרוי וואס איז געקומען די צייט זי זאל אנטון ווייסע וועש, זי מאכט א הפסק טהרה אין יום טוב, במקומות שנהגו ללבוש לבנים ביום טוב, דארט ווי מען איז זיך נוהג אז מען טוט זיך אן ווייסע וועש יום טוב, צריכה להכין לעצמה חמין מערב יום טוב, דארף זי זיך אנגרייטן חמין מערב יום טוב. זעהט אויס אין די אלטע צייטן האבן זיי אויך געהאט דעם סוד פון א ווארעם פלאש, ווייל ווען נישט וואלט דאך שוין לאנג ווי מען זאגט געווארן קאלט, כדי לרחוץ באותו מקום ובין ירכותיה, אז זאל זיך קענען אפוואשן באותו מקום און צווישן די דיך, אזוי זאגט דער מטה אפרים. יעצט אין אורח חיים אין סוף סימן תק"ג ווערט געברענגט אז א מענטש קען אנפילן א גאנצן פאס מיט וואסער אפילו ער ברויך נישט נאר אביסל, ווייל דאס הייסט אז ער טוט עס פאר דעם ביסל וואס ער ברויך. די זעלבע דא אויכעט, אז טאמער ס'איז א פראבלעם פון יום טוב ס'נישט דא קיין ווארעם וואסער און מ'האט נישט אנגעגרייט, מעג מען געהעריג קאכן ווייל יום טוב מעג מען קאכן, נאר וואס מ'קען אראפנעמען אביסל א קאווע אדער פאר אנדערע זאכן וואס מ'דארף צום טרינקען, ממילא מעג מען שוין קאכן א גאנצן טאפ. אזוי שטייט קלאר ארויס אין משנה ברורה, אין שלחן ערוך אורח חיים, סימן תק"ג, סעיף קטן כ"ה, און דאס איז דער חילוק צווישן שבת און יום טוב, ווייל שבת טאר מען דאך נישט קאכן, און יום טוב לצורך אוכל נפש מעג מען, איז למעשה לכתחילה זאל מען זיך גוט ארום וואשן מיט ווארעם וואסער וואס מען האט אנגעווארעמט פון ערב שבת אדער פון ערב יום טוב, טאמער האט זי נישט קיין ווארעם וואסער וואס מען האט אנגעווארעמט ערב שבת, דעמאלטס זאל זי זיך ארום וואשן מיט קאלט וואסער. און אין יום טוב קען זי אנווארעמען א גאנצן טאפ וואסער, און זאל אויך טרינקען אביסל דערפון ס'זאל זיין לצורך אוכל נפש, און נאכדעם קען זי עס נוצן פאר זיך ארום וואשן פאר די הפסק טהרה. יעצט צו נעמען א געהעריגע וואנע, נישט קיין שאוער נאר א וואנע, איז דא א גאנצע אריכות, ס'איז דא דער ב"ח אין סימן קפ"ח ברענגט אז טאמער א פרוי האט גענומען א געהעריגע וואנע און נאכדעם האט זי געטראפן סמיכות עב. לבן, זי האט געטראפן אזא דיקע שטיקלעך ס'איז ווייס, זאגט דער ב"ח אז די פרוי איז טמא טומאת נידה, ווייל כ'האב מורא אז די וואסער האט איר אויסגעשווענקט דעם אותו מקום, ס'איז געווען אינ'אמת'ן רויט, און ס'איז ווייס געווארן דורך דעם וואס זי האט זיך געווייקט אינ'ם וואסער. יעצט לויט דעם קומט אויס אז א פרוי אין די זיבן נקיים טאר זיך נישט באדן אין א בעט-טאב. יעצט אפילו די וואס זענען מחמיר האלטן אז דאס איז א חומרא יתירה, ווייל. דער לבושי מרדכי אין חלק א' אין סימן קכ"ג ברענגט דעם ב"ח פון סימן קפ"ח, און ער זאגט אז די נשים גייען נישט אריין אין א מרחץ בימי ליבונה, זאגט ער גראד עיין בטורי זהב דארטן אין סימן קפ"ח סעיף קטן א' וואס ער קריגט זיך דערויף. איז ממילא איז דא פרויען וואס זענען זיך יא נוהג די חומרא און ס'איז דא וואס איז זיך נישט נוהג די חומרא. דער אמת איז אז מ'קוקט אריין אין ב"ח שטייט קלאר אז ער טרעפט סמיכות עב לבן און ער זאגט וואס האט זיך געבאדן א לאנגע צייט, וויפיל דאס הייסט לאנג האמיר אויך נישט קיין שיעור. די מעשה איז אבער בעסער אז מ'זאל נעמען נאר א שאוער און ממילא איז מען מיט דעם יוצא. כ'האב אמאל דורכגערעדט די הלכה מיט אסאך יארן צוריק מיט'ן אודווארער רב. זכרונו לברכה, האב איך אים געפרעגט, דעם אודווארער רב, וויאזוי איז מען זיך היינט נוהג צו נעמען א געהעריגן באד, אן אמבטע האסט דאך מיט א ב"ח? האט ער געזאגט אזוי, אינדערהיים אין אודוואר איז אויך געווען אן אמבטע פאר פרויען וואס זיי האבן פוסק בטהרה געווען, אינדערהיים איז נישט געווען אזוי יעדער האט געהאט א סינק מיט וואסער, איז געווען אין די מקווה מען געגאנגען זיך אפוואשן פאר מען האט פוסק בטהרה געווען, און אויך מען האט דאך געדארפט נעמען א באד. פאר די מקווה, מען האט געמאכט חפיפה, זאגט מיר דער אודווארער רב, ס'איז געווען א גראדע פלאר מיט צעמענט, מיט א קליין גריבעלע, א קליין, ס'האט געהאלטן איך ווייס אפשר כ'ווייס נישט וויפיל ליטער וואסער, און דארט האט מען אריין געגאסן הייס וואסער, אביסל וויפיל די קעסל האט שוין געמאכט ווארעם, און אזוי האט מען זיך ארום געווישט. פרעג איך דעם אודווארער רב, אבער מען האט זיך דאך אראפגעזעצט, ס'איז טאקע ווייניג וואסער אבער מען האט זיך דאך אראפגעזעצט, און פניה של מטה איז דאך צוגעקומען דארטן וואסער. זאגט ער יא אבער עס איז אנדערש ווי ווען ס'איז אן אמבטע און ס'איז אנגעפילט מיט אלעם. יעצט דער ב"ח מאכט א גרויסן פראבלעם אויכעט ווייל ס'דא אסאך פרויען וואס זיי גייען שווימען זומער, מ'גייט שווימען קיינער האלט זיך נישט צוריק א האלבן זומער פון צו גיין שווימען, איז די בעסטע זאך וואס די מורי הוראות געבן אן עצה איז אז מ'זאל מאכן א בדיקה. פארדעם און מאכן א בדיקה נאכדעם, איז במילא טאמער מען טרעפט גארנישט איז אלעס אין דער ארדענונג. די זעלבע ווי ס'איז דא צו מען מעג נעמען אן אמבטע אין א טאג וואס מען ווארט די וסת, איז די עצה וואס די מורי הוראות געבן מען זאל מאכן א בדיקה פארדעם און נאכדעם, און במילא אז מען טרעפט גארנישט, איז מען אין דער ארדענונג. און אויב מען טרעפט דארף מען פרעגן א שאלה פון א רב. יעצט זאל איך, אזוי ווי ביז יעצט אלע שיעורים קודם געווען די הלכות און נאכדעם א שטיקל דבר תורה, וועל איך געבן יעצט א שטיקל דבר תורה. ס'שטייט אין פסוק והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. די וואס זענען משכילים זיי קענען תורה, זיי וועלן לייכטן אזוי ווי די לייכטונג פונעם הימל, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, און די וואס זענען. מצדיק זיי העלפן צו דעם רבים, זיי טוען צדקה מיטן רבים, דעי וועלן לייכטן אזוי ווי די שטערן אויף אייביג. דאס איז א פסוק אין דניאל יוד בית. יעצט וואס איז די פשט? די פשט איז אז א איד וואס ער געט זיך אוועק אין אהלה של תורה און ער לערנט און ער דאווענט, ער טוט אלעס וואס מען דארף, זיין ליכטיגקייט לייכט אזוי ווי דער הימל. אבער די וואס זענען מצדיקי הרבים, זיי מאכן אז דער רבים זאל זיין ערליך, איז ער זוכה צו אסאך א גרעסערן אור, אז ער לייכט אזוי ווי די שטערן אויף אייביג. קומט אויס אז איינער וואס איז מזכה את הרבים איז אסאך גרעסער ווי איינער וואס ער קען אסאך תורה. יעצט אין ירמי' קפיטל ט ו פסוק י ט שטייט אזוי, לכן כה אמר ה' אזוי זאגט דער אייבישטער, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד, יעצט די פשוטע פשט איז אז אויב דו וועסט צוריק קערן רשעים אז זאלן ווערן צדיקים, דעמאלטס האסטו געטון מיין רצון, דאס איז די רצון פונעם אייבערשטן, איז רש"י זאגט אם תוציא אדם הגון מאדם רשע, דארפסט ארויסנעמען א אדם הגון פון א רשע, עס מאכן פון א רשע אן אדם הגון, דאס מיינט מען שתחזירהו למוטב דארפסט אים מאכן צוריק. צו טון גוטס, מה שאני גוזר גזירה אתה מבטל, ווען איך וועל גוזר זיין א גזירה, ווען דער אייבערשטער וועט חלילה מאכן א שלעכטע גזירה, וועסטו עס קענען מבטל זיין. דאס מיינט ואם תתיב רשיעיא למהוי צדיקיא, דארפסט מאכן פון א רשע א צדיק, דעמאלטס רעות מימרי תקיים, דעמאלטס. דיינע ווערטער וואס דו וועסט זאגן, דאס וועל איך פאלגן, אזוי זאגט דער אייבערשטער. עס שטייט אויכעט אין מסכת אבות, דאס איז פרק ה, משנה ח, כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, ווען איינער איז מזכה דעם רבים קומט נישט קיין חטא דורך אים, אין מסכת יומא דף פ ז עמוד א, זאגט די גמרא דארטן, דער טעם איז, כדי שלא יהי' בגיהנום ותלמידיו בגן עדן, ווייל ס'איז נישט גלייך אז דער תלמיד, איז אין גן עדן און די רבי איז אין גיהנום, און אזוי שטייט אויכעט אין תוספתא פרק ד', און דער ברטנורא איז אויכעט אזוי מפרש, און די תפארת ישראל דארטן אין מסכת אבות איז אויך אזוי מפרש, שנאמר וואס עס שטייט כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת, זאגט דער תוס' יום טוב לא תעזוב נפשי לבוא לידי עבירה, דער אייבערשטער וועט נישט לאזן מיין זעהל זאל קומען צו אן עבירה, שעל ידי זה אלך לשאול וואס דורך דעם וועל איך חלילה גיין אין גיהנום, מפני שלא תתן חסידך שעל ידי נעשה חסידך, חסידך מיינט א בעל תשובה וואס דו האסט אים צוריק געברענגט, און דער אייבערשטער וויל נישט לראות איך שאתה נופל לשחת ווי דו וועסט אריינפאלן אין גיהנום וחסידך וועלן זיין אין גן עדן. יעצט מען קען מאכן ביידע אינאיינעם, מען קען מאכן אז דער זיכוי הרבים זאל זיין סיי אז מען לערנט תורה און יראת השם און מוסר, און אויכעט אז מען מאכט אז זיי זאלן צוריק קערן זיך צו אידישקייט, איז במילא האט מען ביידע מצוות, סיי מען פלאגט זיך אויף תורה און מען העלפט יענעם מצליח זיין אין תורה, און מען איז אויכעט א מזכה את הרבים. יעצט ר' יוסף חיים וואס איז דער בן איש חי אין. זיין ספר ברכת אבות זאגט ער אזוי, אזוי ווי א דאקטער כאפט אן א מענטש דעם דופק, דאס מיינט די פולס, צו וויסן אלע זיינע קראנקהייטן, אזוי רבי חיים וויטאל, ער איז געווען א תלמיד פונעם הייליגן אר"י הקדוש, האט געקענט אלע תחלואי הנפש ווען ער האט געלייגט זיין הענט אויפן דופק פון א מענטש, ער האט געוויסט פונקטליך זיינע קראנקהייטן, זיינע נפשיות'דיגע קראנקהייטן, און ער האט אלעס געוויסט וואס איז מיט דעם מענטש, ער האט אויך געוויסט אלע עבירות וואס ער איז דורך געגאנגען, און ער האט אויך געוויסט פונקטליך ווי ער האלט אויף די וועלט. יעצט ווען רבי חיים וויטאל האט געלייגט זיין פינגער אויפן דופק, אויפן קלאפער פון א מענטש וואס ער איז מזכה את הרבים, האט ער אינגאנצן נישט געפילט דעם דופק. עס מיינט נישט אז עס האט נישט געקלאפט, מען רעדט ער האט געפילט א העכערע זאך, ביי אזא מענטש האט ער עס נישט געפילט, ווייל אזא מענטש האט נישט קיין עבירות, אזא מענטש האט געוואלטיגע זכותים אין הימל. יעצט דאס מיינט די משנה כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו, אז מען פילט נישט אין זיין דופק א חטא, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער איז אים גראד מוחל, ווייל ווען א מענטש וויל גיין זינדיגן, איז טוט זיך די עבירה צושפרייטן אויפן גאנצן גוף, און ווי לאנג ס'דויערט, אז ער זאל תשובה טוהן, ווערט עס אריינגעגעסן נאך אינעם גוף און נאך אינעם גוף און נאך אינעם גוף, אזוי ווי אן אינפעקשאן. טאמער איינער איז אבער מזכה את הרבים, איז לאזט מען אים נישט פון הימל אז ער זאל זינדיגן, און אפילו ווען חלילה ער זינדיגט, זעהט מען גראד אז ער זאל שנעל תשובה טוהן, ס'זאל זיך נישט צושפרייטן אין גאנצן גוף די עבירה. יעצט אין זוהר הקדוש אין פרשת תרומה, דף קכ"ח, ווערט געברענגט א מענטש וואס ער איז זוכה צוצוקומען צו מדריגות פון זכאי, זכאי מיינט ער איז ריין פון עבירות, ער דארף נאכלויפן אנדערע מענטשן וואס זיי זינדיגן, און אפילו ער זאל זיך לאזן קאסטן געלט פאר דעם, כדי ער זאל אוועקנעמען פון זיי די טומאה אין וואס זיי געפונען זיך, און דורכדעם טוט מען צובייגן דעם סטרא אחרא. און דעמאלטס איז עס אזוי ווי ער טוט עס פאר זיך, ווייל ס'הייסט אזוי ווי ער האט באשאפן יענעם מענטש. יעצט דער זוהר הקדוש זאגט אויכעט אז אין דעם זכות וואס מ'איז מזכה את הרבים, ווערט דער כבוד פונעם אייבערשטן גרויס, און דאס איז מער פארן אייבערשטן ווי אלע לויבונגען. און דאס ארויפגיין, דער אייבערשטער'ס כבוד גייט ארויף, דאס איז מעולה אויף אלעמען. פארוואס? ווייל ער איז גורם ער זאל בייגן די סטרא אחרא און ער זאל ארויפברענגען דעם כבוד פונעם אייבערשטן העכער אלעם, און דאס איז וואס ס'שטייט ביי אהרן הכהן ורבים השיב מעון, עס איז א פסוק אין מלאכי קפיטל ב', אויך שטייט בריתי היתה אתו החיים והשלום, דאס איז ווען איינער טוט אסאך מענטשן צוריקקערן פון זינד. דער זוהר הקדוש זאגט אזוי, יעדער מענטש וואס ער כאפט אן א זינדיגן מענטש און ער איז משתדל ער זאל איבערלאזן זיינע שלעכטע וועגן, איז ער זוכה מיט צען זכיות. די ערשטע איז, ער גייט ארויף אויף דריי מדריגות וואס א מענטש קען נישט זוכה זיין ארויפצוגיין. די צווייטע איז, ער איז אויך גורם ער זאל מכניע זיין שונאים דאס איז די כח פון די סטרא אחרא אונטער די כח הקדושה. די דריטע איז, גורם אז דער אייבערשטער ווערט נתעלה מיט זיין כבוד. די פערדע איז, ער איז גורם אז ער איז מעמיד די גאנצע וועלט און די גאנצע וועלט שטייט אין זיין זכות. די פיפטע איז, ווער ס'איז זוכה זאל זיין מזכה את הרבים, שטייט אויף אים בריסי הוי סו איתו החיים והשלום, די פשט דערפון איז אז דער אייבערשטער איז כורת ברית מיט דעם מענטש, א ברית, א בונד פון חיים מיט שלום. די זעקסטע איז אז ער איז זוכה צו זען בנים ובני בנים זאלן זיין ערליך. און ער איז אויכעט זוכה אז זיי זאלן האבן סיי עולם הזה און סיי עולם הבא. די זיבנטע איז אז אלע בעלי דינים קענען אים נישט דן זיין, נישט אויף די וועלט און נישט אויף יענע וועלט, עס קומען די אלע מלאכי חבלה, די אלע בעלי דינים קען מען אים נישט דן זיין. די אכטע איז ער גייט אריין אין צוועלף טויערן, וואס דאס מיינט, איז אז ס'איז דא אין הימל צוועלף טויערן כנגד צוועלף שבטי קה, און יעדער גייט אריין לויט זיין מדריגה, אים קען קיינער נישט אפשטעלן פון אריין. גיין. די ניינטע איז, אויף אים איז געזאגט דער פסוק גיבור בארץ יהיה זרעו, דור ישרים יבורך. דאס איז א פסוק אין תהלים קפיטל קוף יוד בית. די צענטע איז הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד. דאס זאגט דער זוהר הקדוש. יעצט דער אשת חכמה איז מסביר וואס דאס איז די צוועלף טויערן, זאגט ער אזוי, ווען א מענטש קומט אן אויף יענע וועלט קומען מלאכי חבלה, ס'איז באשאפן פון זיין עבירות און זיי לאזן אים נישט אריינגיין אפילו צום בית דין של מעלה אויך נישט. ער קען זיך אמאל דרייען הונדערטער יאר, און די נשמה האט א גרויסן צער. דאס וואס חיבוט הקבר איז יוד בית חודש, איז נאר חיבוט הקבר, אבער די נשמה, פאר ס'קומט צו וואו ס'דארף צוקומען, דארף עס דורכגיין אסאך עונשים. דעם וואס מ'איז מזכה דעם רבים, זאגט מען דיר פונקטליך וואו דו דארפסט פארן, ווען נישט פאלט ער אריין וואס דאס הייסט כף הקלע. פארוואס? די מענטשן וואס ער האט מזכה את הרבים געווען, פון דעם איז דאך באשאפן געווארן מלאכים. און די מלאכים קומען אים אפווארטן און זיי זאגן אים פונקטליך וואו צו גיין. יעצט, די איינציגע זאך מיט דעם זוהר הקדוש איז, די זוהר הקדוש זאגט דא א זייער א אינטערעסאנטן לשון. די לשון איז, א מענטש וואס איז זוכה צו דערגרייכן צו די מדריגה זכאי, דאס טייטש אז ער איז ריין פון אלע עבירות, מוז ער נאכלויפן נאך אנדערע מענטשן וואס זענען זינדיג און אזוי ווייטער. יעצט לכאורה וועלכע מענטש איז ריין פון עבירות? כ'מיין וואס וואס זאגט דא דער זוהר הקדוש? יעצט די תירוץ איז זייער פשוט, ס'איז ידוע פון אלע ספרים אז מען קען נישט העלפן א מענטש נאר ווען דו האסט שוין געהאלטן ווי יענער האט געהאלטן, עד שתגיע למקומו. יעצט דער מענטש וואס ער זעט אז איינער איז פארכאפט אין א זאך וואס ער איז פארכאפט, למשל אין עריות, אין דראגס, אין עניטינג, און ער ווייסט אז ער איז אויך געווען אין דעם מצב, ווען ער גייט צו צו יענעם און ער זאגט אים מיין טייער קינד איך בין אויך געווען ווי דו ביסט געווען, איך קום פון דארטן ווי דו ווילסט יעצט גיין, איך בעט דיך לאמיך דיר טרייען צו העלפן, איך וועל דיר זאגן וואס איך האב געטון עצות ארויסצוקריכן, איך וועל דיר געבן אלע מיני עצות זאלסט פארשטיין, דער מענטש קען אים דאס בעסטע העלפן. מען זאגט אז דער הייליגער רבי אהרן קארלינער האט געהאט צען טויזנט בעלי תשובות, אבער מען האט נישט געקענט אפילו צוקומען צו אים, ער האט געזעסן און געזאגט תהלים, אבער אונז זעמיר היינט נישט אין דעם מין מדריגה צו זאגן תהלים, סא ווען מען זעט אז א מענטש איז פארכאפט אין א זאך און מען זאגט אים ווייסט איך בין אויך געווען ווי דו ביסט געווען, דער מענטש קען דיר מער העלפן ווי אלעס. דאס וואס דער זוהר הקדוש מיינט אז ער קומט צו צו מדריגת זכאי, מען מיינט נישט ער איז א זכאי אז ווייל אז ער האט נישט קיין שום זינד, מען מיינט ער איז געווען אינעם זעלבן מצב ווי דו און ער האט זיך ארויסגעדרייט און ממילא איז ער במדריגת זכאי, אזוי ווי ס'שטייט צדיקים ווערן נחתמים לאלתר לחיים און רשעים לאלתר למיתה, און ס'איז דאך דא רשעים וואס זיי לעבן אויס דאס יאר, איז דער רמבן מסביר אז מען רעדט אז ס'איז דא א זכאי בדין, דאס זעלבע דא אויכעט, ער איז זכאי, וועגן דעם האלט איך אז די אלע מענטשן וואס זענען פארכאפט. אין דעם תיקון שובבים, אין די זאך וואס שובבים דארף מתקן זיין, סיי ס'איז אין די עבירה פון משכב זכר, סיי ס'איז אין די עבירה פון הוצאת זרע לבטלה, סיי ס'איז אין די עבירה פון חיבוק ונישוק אין א אישה נידה, און אפילו א פנויה וואס האט שוין די ווסת, און סיי ס'איז צו צוקומען צו א קישוי אבר וואס דאס ברענגט נאכדעם צו זרע לבטלה. די אלע וואס זענען געווען אמאל פארכאפט, די וועלן זיין די בעסטע מזכה את הרבים פאר די וואס זענען נאך דערין, און אויכעט די פרויען וואס זיי האלטן איין טהרת המשפחה און זיי טוען אלעס און זיי גייען אין א מקווה און ס'ווייזט זיך אויס אז חלילה זיי האבן זיך טועה געווען מיטן ציילן חמשה ימי טומאה אדער זיי האבן נישט געמאכט געהעריגע הפסק טהרה אדער זיי האבן נישט געציילט געהעריג שבעה נקיים און זיי האבן נישט געמאכט געהעריגע בדיקות און זיי זענען געגאנגען אין א מקווה און טאמער די מקווה איז חלילה נישט געווען כשר ס'האט נישט געהאט קיין הכשר, ס'דא פרויען וואס זיי פארן אונטערוועגנס זומער און ווינטער אין האטעלן, זיי ווייסן נישט אפילו צו די מקווה איז כשר, אסאך מאל איז געמאכט נאר פאר מענער, ס'איז בכלל נישט געמאכט כשר, די אלע זאלן תשובה טון און זאלן אויכעט אנהייבן צו לערנען מיט אנדערע פרויען, מען נעמט צאם כסדר געלט, מען מאכט פארטיס פאר פרויען, מען מאכט אלעס. לאמיר מאכן הלכות נידה פאר פרויען, א פרוי זאל איבערגעבן פאר די אנדערע פרויען דברים פשוטים, נישט קיין לומדות, וויאזוי מען ציילט חמשה ימי טומאה, וויאזוי מען מאכט הפסק טהרה, וויאזוי מען ציילט שבעה נקיים, און וויאזוי מען מאכט חפיפה, און טבילה, אין א מקווה. די וועלן זיין די מזכה את הרבים, ווייל כ'האב אליין נישט געוואוסט אז דער דור איז אזוי ארעם אין קענענדיג די הלכות, און דאס איז דער גרעסטער תיקון. פון שלוה. יעצט דער חובת הלבבות אין שער אהבת השם פרק ו' ברענגט אזוי, וכדאי לך אחי לדעת, ס'איז כדאי מיין ברודער זאלסט וויסן, כי זכויות המאמין, די זכותים פון איינער וואס ער גלייבט אין אייבערשטן אפילו יגיע למעלת המלאכים, אפילו ער זאל אנקומען צו די מעלות פון די מלאכים, אינו דומה איז עס נישט גלייך למי שמזכה את הרבים, איז עס נישט גלייך. צו איינער וואס איז מזכה דעם רבים, שזכיותיו נפלאות, זיי זענען וואונדערליכע זכותים, פארוואס בעבור זכיותיו בכל הימים ובכל הזמנים, ווייל זיינע זכותים איז אין אלע טעג און אין אלע צייטן, און ער רעדט דארט ארום אז ווער ס'איז מזכה דעם רבים, אפילו ווען ער שלאפט, און אפילו ווען ער איז אין קבר, זאמלט זיך ווייטער אן זיינע זכותים. וועגן דעם איז זייער וויכטיג איין פרוי רעדט מיט א צווייטע זאל ער איר א פרעג טאן וויאזוי מיט דיין טהרת המשפחה וואס קענסטו וואס קענסטו נישט איז דעי מלאכים וואס זיי באגלייטן א מזכה את הרבים עט מאכן אז אירע ווערטער זאל אריינגיין צו יענעם און ממילא עט זי אנהייבן צו האלטן און אפילו חלילה מען האט זיי נישט געקענט איבערצייגן זאל האלטן, יעדע זאך דויערט צייט, דאס איז א גוטע אנהייב. יעצט, ס'ווערט געברענגט, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, דאס איז אין ויקרא קפיטל י ט פסוק י ז. דער רמב ם ברענגט אין ספר המצוות, מצות עשה, ר ה. זאגט ער דארט אזוי, והמצוה היא שציוונו להוכיח החוטא, ס'איז א מצוה אז מ'זאל מוכיח זיין איינעם וואס זינדיגט, או מי שירצה לחטוא איינער וואס ס'וויל זינדיגן, ולמנוע אותו מ'זאל אים מונע זיין ממנו פון אים אז ער זאל נישט קענען זינדיגן, וויאזוי? במאמר, מ'זאל מיט אים רעדן, ותוכחה, מ'זאל אים זאגן מוסר, ואין ראוי לנו, און ס'איז נישט ראוי, ס'איז נישט ריכטיג פאר אונז, שיאמר, וואס מ'זאל זאגן אחד ממנו איינער פון אונז, אני לא אחטא, איך וועל נישט זינדיגן, ואם יחטא זולתי, און אויב א צווייטער מענטש זינדיגט יא, מה לי, וואס האב איך דערמיט, זאל ער זינדיגן, דאס האט מיט זיך צווישן אים און צווישן באשעפער, דינו עם אלוקיו, ער האט א דין, ער האט א פראבלעם מיטן הייליגן באשעפער, זאגט דער רמב ם זה הפך התורה, דאס איז דער הפך פון די תורה, אבל אנחנו מצווין, אונז זעמער באפוילן. שלא נמרה, אונז זאל מען נישט ווידערשפעניגן, ולא נעזב, און מען זאל נישט לאזן זולתנו אן אנדערן מאומתנו פון אונזער פאלק שימרה אז ער זאל ווידערשפעניגן, אז מען זאל וואטשן אנדערע זאלן אויך חלילה נישט זינדיגן, ואם השתדל להמרות, אויב יענער איז זיך משתדל ער זאל יא זינדיגן, חייבים אנו להוכיחו, זעמער אונז מחיוב אים מוכיח צו זיין, ולהשיבו, און אים צוריקצוקערן. ואף על פי ידי שלא יצא עליו עדות, און כאטשיג ס'איז נישט ארויסגעקומען אויף אים עדות, יחייב עליו דין עט ער מחייב זיין א דין אז ער האט אים געלאזט אז ער זאל זינדיגן. אזוי זאגט דער רמב ם און דער חינוך אין סימן רל ט, און אין שולחן ערוך אורח חיים סימן תר ו, סעיף ו'. יעצט איז דא זייער א שיינער משל וואס ס'ווערט געברענגט אין כלי יקר על התורה פרשת ויקרא, דאס איז אויך אין קאפיטל י ט פסוק י ז, זאגט ער, א מענטש איז געפארן מיט א שיף און ער האט אנגעהויבן צו בארן א לאך אין די שיף, שרייט אים יעדער, אנטשולדיגט די גאנצע שיף וועט איינזינקען, זאגט ער אים, נו, איך האב דאך דא געדינגען דאס פלאץ און איך מעג דא טון וואס איך וויל, זאגן זיי, ניין, ווייל דו דזשעפערדייזט די סעיפטי פון די גאנצע שיף, און דאס האט איוב געזאגט. פאר זיינע חברים, ואף אמנם שגיתי, לאמיר זאגן איך האב טאקע געזינדיגט, אתי תלין משוגתי, איז דאס האב איך דאך פאר מיר געזינדיגט, דאס איז א פסוק אין איוב קאפיטל י ט פסוק ד, האבן אים צוריק געענטפערט די חברים, ער האט געהאט אסאך יסורים, די חברים זענען אים געקומען טרייסטן, האבן זיי אים געענטפערט, אם יוסיף על חטאתו פשע, ווייל אויב יענער וועט פארמערן אויף זיינע זינד נאך זינד, בינינו ישפוט וועט דער אייבערשטער פון אונז דאס אלעס משפט'ן, ווייל אונז דארף מיר אובאכט געבן אויף דעם. קומט יעצט אויס אז א מענטש איז ריספאנסיבל פאר יענעם, מען דארף אבער וויסן וויאזוי יענעם צו זאגן אז ולא תשא עליו חטא. יעצט ווערט געברענגט אין רשי און אויך אין תרגום יונתן בן עוזיאל אז טאמער. ער האט נישט מקבל געווען וואס מען זאגט אים און ער זינדיגט ווייטער, דעמאלטס מעג מען אים שוין יא פארשעמען. יעצט ווערט אויך געברענגט כשם שמצווה על האדם לומר דבר הנשמע כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע, ומוטב שיהיו שוגגים, דאס איז א גמרא אין מסכת יבמות דף ס ה עמוד ב' און אויך אין ירושלמי חגיגה און אויך אין תרומות סוף פרק ה' איז לכאורה ווען דארף מען יא זאגן און ווען נישט איז דער תירוץ פשוט. אויב ס'איז א זאך וואס ס'שטייט ארויס אין די תורה, ס'איז א מצוה מפורשת בתורה, איז מען מחיוב יענעם מוכיח צו זיין ביז ער שלאגט און אפילו עד בכלל אויכעט, ס'איז דא אין של"ה הקדוש א גאנצע אריכות וועגן דעם צו ס'איז עד בכלל צו ולא עד בכלל, אבער ער פסק'נט ס'איז עד בכלל, אפילו מ'שלאגט דיך ביסטו מחיוב יענעם פארשעמען ביז ער וועט פאלגן, און אפילו הונדערט מאל אויכעט, אזוי שטייט מסכת ברכות דף לא, און אין ערכין דף ט ז, און דער רמב"ם פסק'נט אזוי אין פרק יד פון הלכות דיעות, און אין טור און שולחן ערוך יורה דיעה, סימן ש ל ד. על כל פנים, די אלע זאכן פון וואס מען רעדט דא, סיי משכב זכר, סיי הוצאת זרע לבטלה, סיי מכשיל צו זיין קליינע קינדער, און סיי איינהאלטן הלכות נדה ווי עס דארף צו זיין, דאס איז אלעס זאכן וואס עס שטייט ארויס אין די תורה, און אויף דעם דארף מען מוחה זיין ביז יענער וועט פאלגן. א גוט יאר און אלעס גוטס.